דאנערשטאג עקב זאגט די הייליגע תורה כי ה' אלקיך ווייל דער אייבערשטער דיין באשעפער מביאך ער ברענגט דיך אריין אל ארץ טובה צו א גוט לאנד ארץ א לאנד נחלי מים פון טייכן פון וואסער עינות קוועלער ותהומות און אפגרינדן יוצאים וואס זיי גייען ארויס בבקעה אין די טאלן ובהר און אויפן בארג ארץ אַ לאַנד חיטה ושעורה פון ווייץ און גערשטן וגפן און פון טרויבן ותאנה און פייגן ורימון און מילגרוימען, ארץ אַ לאַנד זית שמן וואָס געבט אַרויס אויל וואָס מען קען דערפון מאַכן איילבירטן וואָס מען קען פון דעם מאַכן אויל, ודבש, און טייטלען וואָס מען מאַכט דערפון האָניק. זאגט רש"י זית שמן זיתים העושים שמן. ארץ א לאנד אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, נישט מיט קיין ארעמקייט וועסטו עסן אין איר ברויט, לא תחסר כל בה עס וועט גארנישט פעלן דערפון. ארץ אשר אבניה ברזל, אירע שטיינער זענען ווי אייזן, ומהרריה און פון אירע בערג תחצוב וועסטו אויסהאקן נחושת קופער. ואכלת און דו וועסט עסן ושבעת און דו וועסט זאט ווערן, וברכת און דו וועסט בענטשן את ה' אלקיך, על הארץ הטובה אויף די גוטע לאנד אשר נתן לך וואס ער האט דיך געגעבן. השמר לך, היט דיך, פן תשכח את ה' אלקיך, טאמער דו וועסט פארגעסן דעם אייבערשטן, לבלתי שמור מצוותיו, דו וועסט נישט אפהיטן זיינע מצוות ומשפטיו און זיינע דינים, וחוקותיו און זיינע געזעצן, אשר אנכי מצווך היום וואס איך באפעל דיר היינט. זאגט דער נביא ישעיה, הן, ה' אלוקים יעזור לי, דער אייבערשטער העלפט מיר, מי הוא ירשיעני, ווער איז דער וואס וועט מיך באשולדיגן, הן כולם, די אלע וואס וועלן זיך אפרעדן אויף מיר, זיי וועלן מיך באשולדיגן כבגד, אזוי ווי א בגד יבלו וועלן זיי צעוועלקט ווערן, עש, די ווערעמל וואס כאפט זיך אריין אין א בגד און ס'עסט עס אויף, יאכלם, וועט זיי פארלענדן. מי בכם ירא השם רעדט ער ווידער צו די אלע וואס האבן יא געגלייבט אין די ווערטער פונעם נביא ווער איז צווישן ענק א גאטפארכטיגער שומע וואס ער הערט יא צו בקול עבדו אין די קול פונעם אייבערשטנ'ס קנעכט וואס דאס איז דער נביא אשר הלך חשכים וואס אפילו ער גייט אין די פינסטערניש ס'איז מען גייט אדורך שווערע צייטן ואין נוגה לו ס'איז אים נישט לעכטיג יבטח בשם השם וועט ער זיך דאך פארזיכערן אינעם נאמען פונעם אייבערשטן וישען ער וועט זיך אנלענען באלוקיו אויף זיין באשעפער. נאך א פשט אשר הלך חשכים, וואס אפילו ער האט געהאט צייטן וואס ער איז נישט געווען אזוי שטארק גלייביג, ער האט נישט אזוי שטארק געהאלטן פונעם נביא, ס'איז אים נישט ליכטיג געווען, קען ער זיך נאך אלץ צוריקכאפן און פון יעצט און ווייטער זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן און גלייבן ווייטער אין די ווערטער פונעם נביא. דרייט ער צוריק און ער רעדט יעצט צו די וואס גלייבן נישט אין אים, הן כלכם, ענק אלע, וואס עטס גלייבטס נישט אין מיר, קודחי אש, עטס טוטס אויפפלאמען די פייער פונעם אייבערשטנ'ס כעס, מאזרי זיקות, עטס טוטס אנגארטלען דעם אייבערשטן מיט פלאמען, עטס טוטס אונטערצינדן פלאמען און פונקען, לכו גייטס באור אשכם מיט די פייער וואס עטס האטס אליין אונטערגעצינדן, ובזיקות, און מיט די פלאמען, די פונקען, ביערתם וואס עטס האטס אנגעצינדן, מיט דעם זאלט עטס כאפן א פורעניות, א עונש, יעדער איינער וועט געשטראפט ווערן מיט זיינע אייגענע עוונות. מידי היתה זאת לכם, ס'איז נישט קיין מקרה, ס'איז נישט קיין צופאל, ס'קומט נישט פון זיך אליין, דער אייבערשטער זאגט פון מיר וועט קומען די פורעניות, למעצבה, צו א אנגעזעצטקייט, צו א טרויעריגקייט תשכבון, העט עטס בלייבן ביזן קראנקן בעט און ביזן שטארבן, העט עטס זיך קיינמאל נישט קענען ערהוילן פון די יסורים. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, רעדט ער ווידער צו די ערליכע אידן וואס האבן זיך יא געבליבן געטריי צום אייבערשטן, שמעו אלי, הערטס צו צו מיר, רודפי צדק, די וואס יאגן נאך די גערעכטיגקייט, מבקשי השם, זיי זוכן דעם אייבערשטן. עטס קלערטס זיך, וויאזוי קען זיין, מען איז שוין אזויפיל יאר אין גלות, ווי העט מען נאך האבן עפעס א האפענונג? זאָג איך ענק, הביטו, קוקטס ענק אײַן אל צור צו דעם פֿעלזנשטײן חוצבֿתּם, פֿון װוּ עטס זענטס אױסגעהאַקט געװאָרן, ואל מקבֿת צום לאָך, בור, פֿון דעם גריב, נוקרתּם, פֿון װוּ עטס זענטס געװאָרן אױסגעגראָבן. װאָס דאָס איז אַ משל, און דער נמשל איז, הביטו, קוקטס אל אַבֿרהם אַבֿיכם, װאָס ער איז דער פֿעלזנשטײן פֿון װעם גאַנץ כּלל-ישׂראל קומט אַרױס, ענקער טאַטע אַבֿרהם, ואל שׂרה תּחוללכם, זי איז די מקבֿת בור, פֿון װוּ עטס זענטס געװאָרן געבױרן, זי האָט ענק געמאַכט געבױרן. וואס איז געווען די מעשה מיט זיי? כי אחד, ער איז געווען איינער אליין וואס האט זיך געהאלטן מיטן אייבערשטן קראתיו, איך האב אים גערופן און איך האב אים חשוב געמאכט, איך האב אים גרויס געמאכט, ואברכהו איך האב אים געבענטשט וארבהו איך האב אים פארמערט. אברהם אבינו איז געווען איינער אליין, און ער איז שוין געהאלטן דארט ביי הונדערט יאר און שרה האט שוין געהאלטן ביי ניינציג יאר און זיי האבן זיך שוין ממש מייאש געווען, זיי האבן שוין נישט געהאפט, זיי האבן שוין נישט געקלערט אפילו אז זיי גייען האבן קינדער, און דאך האט זיי דער אייבערשטער געוויזן אויף דער עלטער זענען זיי געהאלפן געווארן מיט קינדער. די זעלבע זאך אפילו די גלות ציט זיך שוין אזוי לאנג, און מענטשן געבן אויף האפענונג, פונקט פארקערט נאך די ייאוש, אין בן דוד בא, עד שיתייאשו מן הגאולה, אזוי ווי ביי אברהם ושרה האט מען שוין געהאלטן ממש נאך ייאוש, אזוי וועט אויכעט קומען יעצט די גאולה, און אזוי ווי אברהם ושרה, זענען געווען איינער אליין, און דאך איז פון זיי ארויסגעוואקסן אזוי פיל, אזוי איז אויכעט ציון וירושלים וואס זי איז יעצט, א איינער, איינזאם און אליין און פארלאזט, העט זי ווערן אנגעפילט מיט די אלע אידן וואס וועלן צוריק קומען צו איר. ווי די פסוק זאגט ווייטער, כי ניחם השם ציון, וואס דאס איז די לעצטע פסוק פון די הפטורה, ניחם כל חרבותיה, אז פונקט ווי מ'זעט ביי אברהם ושרה, אזוי וועט אויך ציון געטרייסט ווערן מיט די אופנים. שטייט אין תהלים קאפיטל קח, אלוקים דער אייבערשטער דיבר האט גערעדט בקדשו פון זיין הייליגע וואוינונג די בית המקדש, וואס האט דער אייבערשטער געזאגט? אז די מלוכה וועט צוריק קומען צו דוד המלך און אידן וועלן צוריק קומען פון די גליות, אעלוזה, איך וועל מיך פרייען מיט די נבואה ווען ס'וועט מקויים ווערן, אחלקה שכם, איז דא צוויי טייטשן, אדער מיינט עס שכם אחד על אחיך, איך וועל צוטיילן די חלקים. שכם מיינט נישט די שטאט שכם נאר די חלקים פון די גויאישע לענדער וועל איך איינטיילן פאר כלל ישראל, אדער מיינט עס יא די שטאט שכם, וואס שכם האט דאך באלאנגט פאר יוסף מיט זיינע קינדער, אבער לעתיד לבוא וועט גאנץ מלכות יוסף צוריקקומען, עס וועט ווערן פאראייניגט די מלוכה אלע וועלן זיך ווערן נכנע אונטער דוד המלך, און משיח וואס שטאמט פון דוד, ממילא וועט ער אפילו שכם די שטאט שכם אויך ווערן צוגעטיילט אונטער דוד המלך, ועמק סוכות אמדד איך וועל אפמעסטן די טאלן די טיפענישן פון די געגנט סוכות. לי גלעד, איך וועל באקומען די געגנט פון גלעד, לי מנשה, איך וועל באקומען די חלקים פון שבט מנשה, גאנץ שבט מנשה וועט זיך קומען אונטערווארפן אונטער מיר. הגם גלעד און מנשה זענען געווען גרויסע גיבורים, וועלן זיי זיך נישט אפטיילן, אלע וועלן ווערן נכנע צום מלך המשיח. ואפרים, דער אפרים, דער שבט אפרים וואס איז אויך געווען זייער א באקאנט אלס שטארקע מענטשן, מעוז ראשי, ער וועט זיין די שטארקונג, די פעסטונג פון מיין קאפ, ער וועט מיך באשיצן, יהודה, די פון שבט יהודה מחוקקי, די וועלן זיין מיינע מלכים, אלע שרים וועלן ווייטער זיין נאר פון שבט יהודה, זיי וועלן זיין די געזעץ געבער. מואב, די לאנד מואב, סיר רחצי וועט זיין די טעפל וואו איך וועל מיך אוועקוואשן, וואס הייסט, די מואב וואס דאס איז זייער נאנט צו ארץ ישראל, פון זיי האט ער נישט מורא געהאט אז זיי וועלן ווידערשפעניגן, מיט זיי האט ער זיך געקענט אויפפירן בבזיון ממש, ער האט זיי גענומען פאר די ביליגסטע סארט באדינונגען, זיי האבן אים געמוזט משמש זיין, זיי וועלן משמש זיין מלך המשיח. על אדום וואס דאס איז א ווייטע לאנד און זיי קען מען נישט אזוי אזוי גוט באצווינגען, מען קען זיי נישט לאזן אויף די פריי ווייל זיי וועלן מורד זיין, אשליך נעלי, לויט איין פשט מיינט עס כ'וועל ארויפווארפן א שלאס, כ'וועל זיי פארשפארן, כ'וועל זיי נישט לאזן זיך דרייען פראנק און פריי, אזוי וועל איך נישט מורא האבן אז זיי וועלן מורד זיין. נאך א פשט אשליך נעלי, איך וועל זיי מאכן פאר עבדים, זיי וועלן מיר מוזן אנטון מיין שיך, איך וועל ווארפן מיין שיך צו זיי און זיי וועלן מיר מוזן אנקליידן. אדער נאך א פשט אשליך נעלי, איך וועל ווארפן מיין שיך אויף זיי, כ'וועל זיי צעטרעטן. עלי פּלשת אױף די פּלִשתּים אתרועע, װעל איך שרײַען מיט אַ גרױסן קול איז אַ לשון פֿון תּרועה, און זײ װעלן זיך דערשרעקן פֿון מיר און זײ װעלן צושטײן צוזאַמען מיט מיר. מי יובֿילני עיר מבֿצר, װען ס'װעט געשען די אַלע ניסים װעט מען זיך װוּנדערן, װער װעט מיך פֿירן צו דעם פֿאַרמױערטן פֿאַרפֿעסטיקטן שטאָט פֿון אדום? און מע װעט זיך גלײַך ענטפֿערן אַלײן, מי נָחָנִי עד אדום, דער זעלבער װאָס האָט מיך געפֿירט ביז אדום, דער װעט מיך פֿירן צו דער עיר מבֿצר פֿון אַלע גױיִשע לענדער, און איך װעל קענען אַלעס בײַקומען, ווער איז דאס דאס דער אייבישטער אליין? פארוואס? הלא אלוקים זנחתנו, דאס אלעס וואס מען האט געליטן ביז יעצט איז געווען ווייל דער אייבישטער כביכול האט אונז פארלאזט, ער האט אונז איבערגעגעבן אין די הענט פון די אומות העולם, ולא תצא אלוקים בצבאותינו, דו גייסט נישט ארויס באשעפער מיט אונזערע הערשאפטן, אבער פון יעצט און ווייטער, פון. ווען משיח וועט קומען, וועט זיך אלעס טוישן, דער אייבערשטער וועט זיין אויף אונזער זייט און ער וועט פירן די מלחמות פאר אונז, ווי ער זאגט ווייטער, באלקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו, ממילא פון יעצט און ווייטער אז דער אייבערשטער העלפט אונז יא צו, ער וועט אונז העלפן צו גיין צו די עיר מבצר און צו אדום און אייננעמען די אלע גוי'אישע לענדער. זאגט די משנה מסכת בכורות פרק ז', מומין אלו, די אלע מומין וואס מ'האט געלערנט אין פריערדיגן פרק, מומין ביי בהמות וואס טוט פסל'ען א בכור, אז מ'זאל עס מעגן שוין עסן אינדערויסן, מ'זאל עס מעגן שעכטן אפילו נישט אין בית המקדש, בין קבועין בין עוברין, סיי די מום איז א קבוע'דיגע מום, און סיי ס'איז א פארבייגייענדיגע מום, א צייטווייליגע מום, פוסלין באדם, אויב ס'זאל זיך מאכן א מענטש, א כהן, האט איינע פון די מומין, סיי ס'איז אויף א לאנגע טערמין, סיי ס'איז אויף א קורצע צייט, ווילאנג ער האט די מום, טאר ער נישט טון די עבודה. יותר עליהן באדם, אויסער די אלע מומין וואס די משנה וואס די פריערדיגע פרק האט אויסגערעכנט איז דא ביי א מענטש נאך מומין וואס ער גייט דא אויסרעכענען אין דעם פרק. הכילון, כילון מיינט אז די מענטש'ס קאפ איז אזוי ווי א דעקל פון א פעסל וואס דאס איז שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן, והלפתן איז פארקערט, ס'איז אזוי ווי א לפת, א מין ירק, א מייער, וואס איז ברייט פון אויבן און שמאל פון אונטן, אזוי גייט די קאפ פון די מענטש ברייט פון אויבן און שמאל פון אונטן. המקבן, אז זיין קאפ זעהט אויס ווי א האמער, אז די שטערן פון פארנט שטארט ארויס א שטיקל, און די זעלבע זאך ביים גענאק שטארט ארויס א שטיקל, ממילא זעהט ער אויס ווי א האמער, ווי א האק. ושראשו שקוע, זאגט די ברטנורא א גירסא וראשו שקוט, און ער זאגט אז די פשט איז אז ס'גייט פון פארנט זייער שטארק ארויס, דארט איין פשט, נאך א פשט אז ס'איז זייער פלאטשיג פון פארנט, זאגט ער די נעקסטע זאך וואס שטייט אין די משנה איז שקיפס מיינט אז פון אונטן ביים גענאק איז עס אפגעהאקט, ער זאגט ס'איז צוויי ווערטער, שקול פיס, ס'איז אזווי אראפגענומען א שטיקל, און שקוע שקוט שקוט העט מיינען אז פון פארנט איז אזויווי אראפגענומען א שטיקל, אז די גאנצע חלק פון די שטערן איז זייער פלאטשיג. זאגט ער אז אין תוספתא ווערט אויך אויסגערעכנט צוואר שקוע. וואס דאס מיינט אז מען זעט נישט קיין האלז, די קאפ ליגט גלייך אויף די אקסלען. ובעלי החטוטרת, מענטשן וואס האבן א הויקער, איז א מחלוקה צו ס'איז א מום רבי יהודה מכשיר, וחכמים פוסלין. זאגט די ברטנורא, טאמער די הויקער האט א ביין אין זיך, איז יעדער איינער מודה אז ס'איז פסול. און די שאלה איז ווען ס'איז נאר א שטיקל פלייש, א איבריגע שטיקל פלייש, דעמאלטס האט רבי יהודה געהאלטן אז ס'איז נאר א איבריגע שטיקל פלייש איז מען נאך כשר, און די רבנן האבן געהאלטן ס'שטייט אין פסוק כל איש אשר בו מום מזרע אהרן, יעדע זאך וואס ער איז אנדערש ווי די אנדערע זרע אהרן הייסט שוין א מום. משנה ב', הקרח, איינער וואס די האר פון קאפ איז אים ארויסגעפליקט, פסול, איז ער פסול, איזהו קרח, ווען הייסט מען א קרח, כל שאין לו שיטה של שער מקפת מאוזן לאוזן. ער האט נישט קיין ליניע פון האר וואס גייט אונטן פונעם קאפ אויף די אונטערשטע טייל פון קאפ ארום פון איין זייט צום צווייטן פון איין אויער צום צווייטן. ואם יש לו, טאמער ער האט יא א שורה האר וואס גייט פון אויער צו אויער, הרי זה כשר, איז מען כשר. שמועסט די ברטנורא אויס, דאס איז נאר אויב ס'איז דא א שורה האר נאר פון אונטן, און פון פארנט איז אינגאנצן אויסגעפליקט. אבער אויב מען האט ארום און ארום די גאנצע קאפ איין שורה האר און אין די מיט איז אויסגעפליקט, דאס איז זייער מגונה, און דאס איז א מום. כל שכן אויב מען האט האר נאר פון פארנט ארום און פון הינטן איז אויסגעפליקט, איז זיכער פסול. זאגט די משנה, אין לו גבינים, טאמער א מענטש האט נישט קיין אויגן ברעמען, אדער אין לו אלא גבין אחד, ער האט נאר איין אויגן ברעם, ס'פעלט די צווייטע אויגן ברעם, שטעלן זיך שוין די מפרשים, מה דאך ווען ס'פעלט נאר איין אויגן ברעם איז מען שוין פסול, כל שכן ווען ס'פעלט ביידע, זאגט דער רש"ש, ס'קען זיין אז ווען ס'פעלט איינס איז מען מער מאוס ווי ווען ס'פעלט ביידע, ווען ס'פעלט נאר איין אויגן ברעם איז עס אסאך מער מאדנע ווי ווען די מענטש האט בכלל נישט קיין אויגן ברעם, ממילא וואלט געווען א הוה אמינא ווען ס'פעלט ביידע זאל מען זיין כשר, דארף דער משנה עקסטער אויסרעכענען. תפארת ישראל זאגט, מען זעט אין רש"י אין די גמרא אנדערש, אז אין לו אלא גבין אחד מיינט אז די ביידע אויגן ברעמען זענען נישט אפגעטיילט אינמיטן, ס'קוקט אויס ווי איין לאנגע אויגן ברעם. איז אין לו גבינים מיינט ער האט בכלל נישט קיין אויגן ברעמען. אין לו אלא גבין אחד מיינט אז ס'איז נישט אפגעטיילט אין די מיט. הוא גבן האמור בתורה דאס איז דער גבן וואס ווערט אויסגערעכנט אין פרשת אמור צווישן די מומין פון א כהן. רבי דוסא אומר, גבן וואס שטייט אין די תורה מיינט עפעס אנדערש, כל שגביניו שוכבין, אז די אויגן ברעמען זענען זייער לאנג און ס'ליגט אויף די אויג, ס'שטערט אים די זעה קראפט. ווילאנג מ'שניידט עס נישט אפ, הייסט עס א מום. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, די גבן וואס שטייט אין די תורה מיינט גאר עפעס אנדערש מען רעדט בכלל נישט פון די אויגן ברעמען כל שיש לו שני גבים ער האט צוויי רוקנס ושתי שדראות און צוויי רוקן ביינער זאגט די ברטנורא ס'מיינט נישט א מענטש וואס האט ממש צוויי רוקנס א מענטש וואס האט צוויי רוקנס קען נישט לעבן מ'קען נישט אזוי אנגיין ער מיינט נאר אז ס'איז געבויגן און קרום אז ס'קוקט אויס ווי ער האט צוויי רוקנס. זאגט די ברטנורא, די מחלוקה פון די תנא קמא וואס ער זאגט אז גבן מיינט ווען ס'פעלט א אויגן ברעם אדער ביידע, און ר' דוסא זאגט אז ס'מיינט לאנגע אויגן ברעמען און ר' חנינא בן אנטיגנוס האט גאר א דריטע פשט אז ס'מיינט א פארדרייטן רוקן, זיי אלע זענען מודה איינער צו דעם אנדערן'ס הלכה אז די מום הייסט א מום. זיי קריגן זיך נאר וואס די גבן פון די תורה מיינט, אבער יעדער איז מודה צום אנדערן'ס מום אז ווען מ'האט אזא מין פעלער קען מען נישט טון די עבודה. משנה ג', החרם, החרם, די אפטייטש פון חרם איז וויסט, אזוי ווי חרם, די נאז איז די שיינקייט פון א פנים, א מענטש האט די נאז אריינגעפאלן, און ער קען, ווי די משנה זאגט ווייטער, אנשמירן ביידע אויגן אויפאמאל, ער קען גיין מיט א מכחול פון איין אויג צום צווייטן און די נאז שטערט נישט, דאס הייסט אז ס'פעלט אים די הדרת פנים, הייסט ער אזוי ווי פארוויסט, דאס איז די פשט פון א חרם, פסול אזא איינער איז פסול צו טון די עבודה, איזהו חרם הכוחל שתי עיניו כאחת, ער קען שמירן ביידע אויגן אויף אמאל, און די נאז ביין האקט נישט איבער אינדערמיט. זאגט די משנה שתי עיניו למעלה, טאמער ביידע אויגן זענען אויפן שטערן, העכער ווי ביי א געווענליכע מענטש, אדער ושתי עיניו למטה אראפצו פון געווענליכע פלאץ, אדער עינו אחת למעלה, איין אויג איז העכער ווי די געווענליכע פלאץ און די אנדערע אויג איז אויפן פלאץ, און ועינו אחת למטה, אדער איין אויג איז אראפצו פון די געווענליכע פלאץ און איין אויג איז יא אויפן פלאץ, אדער רואה את החדר ואת העליה כאחת, א מענטש וואס ביידע אויגן זענען געהעריג אויפן פלאץ אינעם פנים, אבער די אויגן קוקט אים איינס ארויף און איינס אראפ, ער קען זען די אויבערשטע שטאק און די אונטערשטע שטאק אויף איינמאל. דער ברטנורא זאגט אז ווען ער רעדט מיט זיין חבר קוקט אויס ווי ער קוקט אויף א צווייטן, ס'מאכט זיך, מ'זעט זיך היינט אויכעט אזעלכע מינע זאכן. סכי שמש, סכי שמש מיינט ווען איינער וויל קוקן אויף די זון מוז ער זיך זייער שטארק צומאכן די אויגן, די זון שטערט אים זייער שטארק. זוגדוס, זוגדוס איז צוויי ווערטער, זוג מיינט א פאר, און דוס מיינט אויכעט צוויי, אויב די פאר איז פארשידנארטיג, יעדע זאך פונעם קערפער וואס ס'קומט פאר צוויי און איינס איז אנדערש ווי די אנדערע, דאס הייסט זוגדוס, נישט נאר ביי די אויג, נאר יעדע זאך. ביי די אויג איז עס שייך, זאגט די ברטנורא, טאמער איין אויג איז שווארץ אינעווייניג און איין אויג איז בלוי, און ס'קען זיך אויך מאכן ביי אלע אנדערע איברים אז איינס איז אנדערש ווי די אנדערע דעמאלטס רופט זיך עס די מום פון זוגדוס. והצירן מיינט אז די אויג טרערט כסדר. ושנשרו ריסי עיניו דאס איז נישט די אויגן ברעמען נאר אויף די אויג לעפל איז אויך דא האר פון אונטן און ווען א מענטש וויינט אסאך למשל פאלט עס ארויס די גמרא ברענגט אז ס'איז אפאר מאל אז ס'איז ארויסגעפאלן ריסי עיניו מחמת געוויין איז טאמער ס'איז ארויסגעפאלן די ריסי עיניו די האר אונטן פונעם לעפל פסול איז מען אויכעט פסול מפני מראית העין. די פראבלעם פון דעם איז ווייל מענטשן קוקן עס אן אנדערש, דאס איז נישט קיין ריכטיגע מום ס'איז נאר וועגן די אויסזעהן וואס מענטשן קוקן אים אן אינטערסאנט. שמועסט די ברטנורא אויס אז דאס איז נאר ווען ס'איז געבליבן עפעס א צייכן פון האר אויף די ריסי עיניים, אויב ס'איז אינגאנצן ארויסגעפאלן אלע האר דעמאלטס איז עס א מום גמור. די זעלבע זאך טאמער ער האט צופיל האר דארטן אויף די ריסי עין איז עס אויכעט א מום גמור. זאגט ער ס'איז דא דריי דינים אפגעטיילט ביי מומי אדם, די אלע מומין פון די פריערדיגע פרק, וואס ביי א בהמה און ביי א מענטש איז די זעלבע הלכה, טאמער א כהן האט עובר געווען און געטון די עבודה מיט אזא מום באקומט ער מלקות און די עבודה איז פארשוועכט. די מומין וואס זענען דא ביי א מענטש און נישט ביי א בהמה, אבער ס'איז געהעריגע מומין, איז דא מלקות. און די עבודה איז נישט פארשוועכט, און די מומין וואס זענען נאר מפני מראית העין, איז אז מען האט געטון די עבודה בדיעבד, באקומט מען נישט קיין מלקות און די עבודה איז נישט פארשוועכט. משנה ד', עיניו גדולות כשל עגל, טאמער א מענטש האט גרעסערע אויגן ווי א צווייטע מענטש, ס'זעט אויס ווי א קאלב'ס אויגן, או קטנות, ער האט קלענערע אויגן ווי געווענליך כשל אווז, ס'זעט אויס ווי פון א גאנז, אדער גופו גדול מאיבריו, זיין קערפער איז גרעסער ווי די הענט און די פיס וואס קומען ארויס דערפון, לויט ווי גרויס די הענט און די פיס זענען וואלט ער פארלאנגט א קלענערע קערפער, או קטן מאיבריו, זיין גוף איז קלענער לויט די מאס פון די אברים ארום, חותמו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, זיין נאז קומט ארויס גרעסער ווי די אנדערע אברים אדער קלענער, זאגט דער ברטנורא מ'מעסט עס מיט די קליינע פינגער פון די האנט. א געווענליכע נאז איז אזוי גרויס ווי די קליינע פינגער פון די האנט, און טאמער ס'איז גרעסער אדער קלענער הייסט עס א מום. אנדערע מפרשים לערנען אז די שאצונג מיט די פינגער קוקט מען אויף די דיקיקייט פון די נאז, אויב ס'איז א פינגער דיקער אדער דינער פון א געווענליכע נאז דעמאלטס הייסט עס א חסרון א מום.

דאס הייסט, ס'איז נישט קלענער אין מאס, נאר ס'זעט אויס צאמגעקוועטשט, און אנדערע מפרשים לערנען אז דאס מיינט אזוי ווי א אויפגעבלאזענע ספאנדזש, אזוי לערנט דער רמב"ם, ס'מיינט פשוט גרויסע אויערן. משנה היי. שפתו העליונה עודפת על התחתונה. אונז האבן געלערנט פאריגע וואך אז ביי א בהמה איז די ליפן אליין אז ס'קומט ארויס מער פון אויבן אדער פון אונטן הייסט נישט קיין מום נאר טאמער ס'קומט ארויס א ביין. אבער ביי א מענטש הייסט שוין א מום אפילו ווען ס'קומט ארויס נאר די ליפן, איז אויב די אויבערשטע ליפן קומט ארויס מער ווי די אונטערשטע אדער והתחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום. ושניטלו שיניו, טאמער ס'איז ארויסגעפאלן פארן מענטש זיינע ציין, פסול איז ער פסול, מפני מראית העין אויך איז א שוואכע סארט מום, וואס בדיעבד באקומט מען אפילו נישט קיין מלקות, ס'איז נאר אסור ווייל ס'איז נישט שיין אזוי צו טון די עבודה, ס'איז מאדנע, אויפפאלנד, און מענטשן קוקן דערויף. דדיו שוכבים כשל אישה, טאמער דער כהן האט גרויסע בריסטן, ס'ליגט אויפן קערפער, כרסו צבה, ער האט א אויפגעשוואלענעם בויך, טבורו יוצא, זאגט דער רמב"ם געווענליך א טבור א נאפל איז א לאך אויף אריין, אבער ס'מאכט זיך אמאל וואס ס'קומט אויף ארויס און ס'זעט אויס ווי א ווארצל וואס שטארט ארויס פון קערפער און דעמאלטס איז עס א מום. נכפה, א מענטש וואס פאלט צאם, אפילו אחת לימים, אפילו נאר איינמאל אין א געוויסע לאנגע תקופה, טאר ער קיינמאל נישט טון די עבודה, רוח קצרית באה עליו, ס'מאכט זיך עפעס א א מרה שחורה וואס ס'כאפט אים און ער ווערט ממש באוואוסטלאז, המאושכן, א מענטש וואס די כיס של ביים איז לאנג ביז די קניען, סיי אויב ס'איז אויפגעבלאזן צוליב פון ווינט פון לופט, סיי צוליב ס'איז דא דארטן פליסיקייטן, ובעל גבר מיינט אז די אבר, די גיד איז לאנג ביז די קניען, אין לו ביים, א מענטש וואס האט בכלל נישט קיין ביים, וואס הייסט ער האט נישט קיין צוויי ביים און צוויי כיסים, נאר אין איין כיס, או אין לו אלא ביה אחת אין צוויי כיסים, זהו מרוח אשך האמור בתורה, לויט די תנא קמא איז דאס וואס עס שטייט אין די תורה מרוח אשך מיינט אז ער האט נישט צוויי ביים און צוויי כיסים נאר אין איין כיס, אדער ער האט איין ביה אין צוויי כיסים.

איז אזוי ווי שווארץ אויפן פנים אויפן קערפער איז דא אויכעט, זיי קריגן זיך נאר אין די אפטייטש פון מרוח אשך, אבער יעדער איז מודה אז טאמער מען האט איינע פון די פראבלעמען פונעם אנדערן וואס דער אנדערער רעכנט אויס הייסט עס אויכעט א מום און מען איז פסול לעבודה. משנה ו' המקיש בקרסוליו, א מענטש וואס די קני איז אים געבויגן ביידע קניען אויף ארויס, יעדער צו זיין זייט, די רעכטע פיס איז געבויגן אויף רעכטס און די לינקע אויף לינקס, און ס'קומט אויס אז ווען ער גייט קנאקן זיך די קנעכלעך צאם. ובארכובותיו אדער פארקערט, די פיס אונטן זענען זייער אפגעטיילט, די רעכטע פיס ציט אויף רעכטס און די לינקע אויף לינקס און ס'קומט אויס אז די קניען רייבן זיך צאם. ובעל פיקה והעיקל גייט די משנה מפרש זיין וואס דאס מיינט. ואיזהו עיקל כל שמקיף פרסותיו, טאמער ער זיצט אויף א בענקל און ער שטעלט נאנט די פיס פלאכן איינס נעבן די אנדערע, ואין ארכובותיו נושקות זו לזו, און די קניען זענען זייער אפגעטיילט, ס'קומט זיך נישט צאם די קניען, ס'איז אויסגעבויגן, און פיקה, וואס איז געשטאנען בעל פיקה מיינט, פיקה יוצאה מגודלו, פון זיין דיקע פינגער, צו פון די הענט אדער פון די פיס וואקסט ארויס עפעס א גרויסע שטיקל פלייש, א איבעריגע שטיקל, דאס איז די מום פון בעל פיקה. זאגט די משנה, עקבו יוצא לאחוריו. טאמער די פערשט פון די פיס גייט ארויס אויף הינטן, וואס הייסט ס'קוקט אויס ווי די פיס איז אריינגעשטעקט אינמיטן פון די פיס פלאך, און ס'איז דא פון פארנט א חלק און ס'איז דא פון הינטן א חלק, נישט אזוי ווי ביי א געווענליכע מענטש וואס די פיס איז ביים עק פונעם פערשט. פרסתו רחבה כשל אווז, זיין פיס פלאך איז ברייט און. דין, אזוי ווי פון א גאנז. אצבעותיו מורכבות זו על זו, טאמער די פינגער זענען ארויפגעלייגט איינס אויפן צווייטן, די פינגער זענען אזוי ווי צאמגעקלעבט און ס'האלט זיך איינס אויפן צווייטן, או קלוטות, די פינגער זענען צאמגענומען מיט א הויט, ס'איז נישט אפגעטיילט צווישן איין פינגער און די אנדערע. איז למעלה עד הפרק, אויב ס'איז נאר ביז די פרק האמצעי די מיטלסטע ביין פון די פינגער כשר איז עס נאך כשר, אויב פון די מיטלסטע ביין און ווייטער איז אפגעטיילט די פינגער הייסט עס נישט קיין מום, אבער למטה מן הפרק טאמער ס'איז נענטער צו די נעגל אראפצו פון די פרק לצד הציפורן וחתכה און מ'האט עס אפגעשניטן, ס'איז געווען דארט א הייטל מ'האט עס אפגעשניטן איז אויכעט כשר, נאר טאמער ס'איז פארוואקסן און ס'איז נישט אפגעשניטן דעמאלטס איז עס פסול. היתה בו יתרת, א מענטש האט געהאט א איבריגע פינגער, ער האט געהאט א זעקסטע פינגער, וחתכה און ער האט עס אראפגעשניטן, אם יש בה עצם, טאמער עס איז נישט געווען סתם א שטיקל פלייש עס האט געהאט א ביין, ווערט ער דאך א מחוסר אבר, פסול, ואם לאו, עס האט נישט געהאט קיין ביין, כשר. יתר בידיו וברגליו, שש ושש, אויף יעדן האנט און אויף יעדן פיס האט ער געהאט זעקס פינגער, אלעס אינאיינעם איז געווען עשרים וארבע, רבי יהודה מכשיר, וחכמים פוסלין. חכמים האבן געהאלטן, אפילו עס איז געווען אלע הענט און אלע פיס אייניג, יעדער האט געהאט זעקס, איז עס אויכעט א פסול. כל שכן טאמער נאר איינס האט געהאט פינף און איינס זעקס, איז עס מער מער אויפפאלנד און מער א מום. השולט בשתי ידיו, א מענטש, ווי געווענליך א מענטש, איז די רעכטע הענט שטערקער, ס'איז דא מענטשן וואס זענען איטר יד, די לינקע, ער איז א געלינקטער. אויב א מענטש איז שולט בשתי ידיו, ער קען מיט ביידע הענט טון אייניגע זאכן, רבי פוסל, רבי האט געהאלטן אז פשוט דאס מיינט אז די רעכטע האנט איז אים אפגעשוואכט ממילא דאס הייסט א פעלער, וחכמים מכשירין, זיי זאגן ס'איז פשוט אז די לינקע האנט האט באקומען מער כח ווי געווענליך און דאס הייסט נישט קיין מום און ער איז כשר צו טון די עבודה. זאגט די משנה הכושי, טאמער א מענטש איז זייער שווארץ, והגיחור, אדער ער איז זייער רויט, והלבקן, א מענטש איז זייער ווייס, והקיפח מיינט אז ער איז הויך און שמאל. ס'איז זייער מגונה אז ער איז נישט, לויט ווי הויך ער איז וואלט ער געדארפט זיין ברייטער. והננס, א מענטש איז א פיצעלע מענטש. והחרש, א מענטש איז טויב שטום. והשוטה, ער איז א נאר. והשיכור, א מענטש איז פארשיכורט אבער נישט פון וויין. ווי צו מיר זעהן אז אויב מ'איז שיכור פון וויין איז עס איז עס א ריכטיגע מום און די עבודה ווערט פארשוועכט, דא רעדט מען פון אזאלכע מיני מומים וואס איז נאר דא ביי א מענטש און נישט ביי א בהמה, און טאמער מען האט געטון די עבודה ווערט די עבודה נישט פארשוועכט, אבער ווען מען וואלט געווען שיכור פון וויין וואלט יא געווען פארשוועכט די עבודה, דא רעדט מען אז ער האט געטרינקען אסאך מילך, אסאך האניג, ער האט געגעסן עפעס א מין פייג וואס מאכט שיכור, וואס מיט דעם פארשוועכט מען נישט די עבודה. זאגט די משנה, ובעלי נגעים טהורים, אויכעט טאמער א מענטש האט א נגע טהור, דאס מיינט א בוהק, אדער טאמער די נגע האט זיך אויסגעשפרייט אויפן גאנצן קערפער וואס דעמאלטס איז ער טהור, אבער אויב ער האט אזא מין נגע, פסולין באדם, די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט פון הכושי ביז דא, זענען זאכן וואס פסל'ן ביי א מענטש וכשרין בבהמה, א בהמה וואס האט איינע פון די זאכן איז עס כשר. רבי שמעון בן גמליאל אומר, שוטה בבהמה אינה מן המבחר. א נארישע בהמה, א בהמה וואס פירט זיך אויף ווי א שוטה, וואס האט סימנים אויף א בהמה, אויב, אויב ס'איז נישט נארמאל, איז אויכעט נישט קיין אויסדערוועלטע קרבן. רבי לעזער אומר, אף בעלי דלדולין, מענטשן וואס האבן אזעלכע שטיקעלעך פלייש וואס הענגען אראפ פון זייער קערפער, איז פסולין באדם וכשרין בבהמה. משנה ז', אלו כשרין באדם ופסולין בבהמה, די משנה גייט אויסרעכענען זאכן וואס איז א פסול נאר ביי בהמות און נישט ביי מענטשן, אותו ואת בנו, ביי בהמות איז דא א הלכה אז מען טאר נישט שעכטן א מאמע מיט א קינד אינעם זעלבן טאג, ביי כהנים איז אבער נישט דא די הלכה, א טאטע מיט א זון מעגן שטיין און טון די עבודה אינאיינעם. און טרייפה, א בהמה טרייפה טאר מען נישט שעכטן, ס'איז נישט כשר, אבער א מענטש, אפילו ער האט א טרייפה, ער האט א פראבלעם, די עיקר מום איז נאר א מום שבגלוי, אפילו ער איז טרייפה אינעווייניג פעלט אים א גאנצע אבר ער וועט נישט קענען לעבן קיין צוועלף חדשים, מעג ער נאך טוהן די עבודה. ויוצא דופן, אז מ'האט געדארפט אויפשניידן די בויך ארויסצונעמען דעם קינד איז ביי בהמה איז עס פסול, אבער ביי א מענטש מעג ער טוהן די עבודה, ושנעבדה בהן עבירה, אז טאמער ס'איז געטוהן געווארן א עבירה מיט א בהמה, די בהמה איז געווען א רובע ונרבע טאר מען אים נישט מקריב זיין אויפן מזבח, אבער א מענטש וואס האט געטוהן א עבירה איז ער נאך יא כשר, ושהמית את האדם, א בהמה וואס האט געהארגעט א מענטש דארף מען די בהמה פארשטיינערן, מען טאר עס נישט טוהן די עבודה מיט דעם, מען טאר עס נישט נוצן פאר א קרבן, אבער א מענטש, אפילו ער האט געהארגעט א מענטש, איז הגם ס'שטייט אין די גמרא א כהן וואס האט געהארגעט א מענטש לא ישא את כפיו, זאגט תוספות, דוכנען טאר ער טאקע נישט אבער פאר די עבודה איז ער נאך אלץ כשר. הנושא נשים בעבירה, א כהן לאמיר זאגן וואס האט חתונה געהאט מיט א גרושה, ער האט חתונה געהאט באיסור, פסול איז ער פסול צו טון די עבודה עד שידיר הנאה, ביז ער מאכט א נדר על דעת רבים אז ער גייט מער נישט הנאה האבן פון איר און זי נישט פון אים, וואס דעמאלטס בין איך זיכער אז ער קען נישט צוריק ציען פון די נדר, ווייל אפילו מען קען נאך גיין צו א חכם ער זאל עס מתיר זיין לדבר מצוה, און ער וועט איינרעדן אפשר פארן חכם אז ער האט עפעס א דבר מצוה פארוואס ער וויל עס מתיר זיין, האב איך אבער נישט מורא אויף דעם ווייל מען דארף דאך זאגן פארן חכם וואס די נדר איז געווען. און טאמער דער חכם וועט הערן אז ס'איז געווען ער האט חתונה געהאט באיסור, וועט ער אים נישט גיין מתיר זיין דעם נדר. המטמא למתים א כהן וואס ער איז נישט נזהר און ער איז זיך מטמא למתים פסול טאר ער אויך נישט טון די עבודה עד שיקבל עליו ביז ער נעמט אן אויף זיך שלא יהא מטמא למתים אז ער גייט זיך מער נישט מקבל זיין אז ער גייט זיך מער נישט מטמא זיין צו קיין מתים דא פעלט נישט אויס ער זאל מאכן א נדר ווייל דאס איז נישט אזא עבירה וואס מענטשן גליסטן דערצו אזוי ווי עריות ממילא איז גענוג אז ער נעמט זיך פאר ער דארף נישט מאכן קיין נדר. זאגט די גמרא, אמר רב אבא בריה דרב חייא בר אבא, משתינין מים לפני רבים, אז א מענטש שפירט ער דארף משתין זיין, איז עס א סכנה ער זאל זיך איינהאלטן, און מען קען גורם זיין חלילה מען זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, ממילא אפילו ער געפינט זיך פאר א רבים, זאל ער משתין זיין, ואין שותין מים בפני רבים, ס'קומט צו טרינקען וואסער זאל מען זיך פירן מער מיט דרך ארץ, מען זאל נישט טרינקען וואסער פאר א רבים, די סדר פון תלמידי חכמים איז אז זיי זענען מער באשיידן ביים עסן און טרינקען, מען בייגט זיך אוועק און אזוי טרינקט מען. ותניא נמי הכי, משתינין מים בפני רבים אז ס'פעלט זיך אויס, ואין שותין מים בפני רבים. און מעשה באחד שביקש להשתין מים, א מענטש האט געוואלט משתין זיין ולא השתין, ער האט זיך איינגעהאלטן ונמצא כריסו צבה, זיין בויך איז געווארן אויפגעשוואלן און ער איז קראנק געווארן פון דעם. זאגט די גמרא שמואל. איצטריך ליה בשבתא דרגלא. די שבת פאר א יום טוב פלעגט זיין א גרויסע דרשה, יעדער פלעגט זיך צוזאמקומען. אינמיטן די לאנגע דרשה האט ער געוואלט משתין זיין, נגדו ליה גלימא, האט מען גענומען און געמאכט א מחיצה מיט א בגד, מען האט אויסגעשפרייט א קלייד, און ער האט משתין געווען. אתא לקמיה דאבוה איז ער געקומען און האט פארציילט פאר זיין טאטן. אמר ליה האט אים זיין טאטע געזאגט, אתן לך ארבע מאה זוזי, איך וועל דיר געבן פיר הונדערט זוז, וזיל און גיי אהדר עובדא, דריי צוריק די מעשה, שטעל דיך אראפ און דרשן, אז יעדער איינער זאל וויסן אז די הלכה איז אז מען מעג און מען מוז משתין זיין בפני רבים טאמער מען שפירט אז מען דארף גיין, און מען זאל זיך נישט איינהאלטן, זאגט ער און פארוואס זאג איך דיר עס, ווייל את דו וואס דו ביסט דער נשיא, דאפשר לך, דו קענסט דיך ערלויבן מען זאל דיר אויסשפרייטן א מחיצה, דו האסט א מחיצה אויסצושפרייטן, האסטו נישט קיין פראבלעם, אבער דלא אפשר ליה ליסתכן, איינער וואס האט נישט קיין מחיצה און ער קען נישט ארויסגיין אינמיטן דער דרשה, זאל ער פאר דעם ווערן אין א סכנה, וויל איך אז דו זאלסט צוריקדרייען די מעשה, ווי רבינו גרשום זאגט, ער האט אים געהייסן ער זאל גיין משתין זיין בפני רבים, צו ווייזן אז די הלכה איז אז מען מעג און מען מוז און מען טאר זיך נישט צוריק האלטן. מר בר רב אשי איצטריך ער האט געדארפט ארויס גיין אגודא דגמלא. ער איז געווען אויף א בריק, אויף א ברעט וואס פירט אדורך א טייך, אשתין האט ער דארטן משתין געווען אויפן פלאץ. אמרי ליה מען האט אים געזאגט חמתך קאתיא דיין שוויגער קומט. אמר להו האט ער האט ער זיי געזאגט באודנה אז טאמער איך וואלט נישט געהאט קיין אנדערע ברירה וואלט איך אפילו משתין געווען אין איר אויער, ווייל ס'איז ענדערשער צו משתין זיין פארנט פון איר ווי איידער צו גיין נסתכן ווערן. פרעגט די גמרא, דאס וואס האבן מיר פריער געזאגט א מעשה מיט א מענטש וואס זיין בויך איז געווארן אויפגעשוואלן, ווער זאגט אז ס'איז געקומען פון דעם, אפשר איז עס געקומען פון עפעס אנדערש, ותיפוק לי משום עלוקה, אפשר האט ער אראפגעשלינגען א שרץ וואס דאס מאכט אז דער בויך זאל ווערן אויפגעשוואלן, ענטפערט די גמרא בשותת, מען רעדט אז ווען דער מענטש האט געוואלט משתין זיין פון דעמאלטס און ווייטער, פלעגט עס נישט געהעריג ארויסקומען, ס'פלעגט נאר גיין טריפנווייז, ממילא זעהן מיר פון דעם אז דאס האט צוטון מיט דעם וואס ער האט זיך איינגעהאלטן די השתנה און ס'האט נישט צוטון מיט עפעס אנדערש. תנו רבנן שני נקבים יש בו באדם, ס'דא צוויי לעכער, אחד מוציא שתן, איינס געט ארויס די מי רגלים, ואחד מוציא שכבת זרע, ואין בין זה לזה, ס'איז נישט דא, אפגעטיילט צווישן איינס און די אנדערע, אלא כקליפת השום די דינסטע מחיצה וואס איז נאר שייך אזוי ווי א שאלעכץ פון א קנאבל, בשעה שאדם נצרך, טאמער א מענטש דארף ארויסגיין, אם נקבו זה לתוך זה אז מ'האלט זיך איין, און ס'קען ווערן געלעכערט די מחיצה פון איינס צום אנדערן נמצא עקר, קומט אויס אז דער מענטש איז א עקר ער קען מער נישט געבוירן. אמר ריש לקיש מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך איז לכאורה שווער ס'וואלט געדארפט שטיין לא יהיה בך ובבהמתך עקר ועקרה פארוואס שטייט עס אזוי לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך אימתי לא יהיה בך עקר בזמן שבבהמתך טאמער דו וועסט דיך אויפירן ווי א בהמה וואס ס'שעמט זיך נישט און ס'משתין בפני רבים אזוי אויך דו וועסט דיך נישט איינהאלטן ווען דו דארפסט ארויסגיין דעמאלטס וועסטו נישט זיין קיין עקר אמר רבי יהושע בן לוי, א צווייטע פשט אויף דעם פסוק, לא יהיה בך עקר מן התלמידים, דו וועסט נישט זיין אויסגעריסן דו וועסט אייביג האבן תלמידים, ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום, ווי רשי לערנט, תוספות ברענגט אזוי אראפ פון רשי און רבינו גרשום זאגט אזוי, אז דיין תפילה וואס דו וועסט מתפלל זיין צו האבן קינדער וועט נישט ווערן אויסגעריסן פונעם אייבערשטן ס'וועט ווערן אנגענומען, אימתי ווען איז דאס בזמן שאתה משים עצמך כבהמה, אז דו מאכסט דיך ווי א בהמה, און דו האלטסט דיך נישט איין פון משתין זיין בפני רבים טאמער ס'פעלט זיך אויס. תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, אז א מענטש דארף ארויסגיין אויף גדולים און ער האלט זיך איין און ס'קומט צוריק אריין אין קערפער מביא אדם לידי הדרוקן קען עס צוברענגען א מענטש צו א דרוקן וואס דאס מיינט אז זיין בויך ווערט אויפגעשוואלן ער ווערט קראנק אויף די געדערים. סילון החוזר, אז א מענטש דארף ארויסגיין מי רגליים און ער האלט זיך איין און ס'גייט צוריק אריין אין קערפער, מביא אדם לידי ירקון, ס'ברענגט די מענטש צו א געלקייט, א מין מחלה. אמר רבה בר רב הונא אמר רב קטינא אמר ריש לקיש, דם רבה, טאמער א מענטש האט צופיל בלוט, ער לאזט זיך נישט מקיז דם זיין, שחין רבה, האט ער אסאך בלאטערן, שכבת זרע רבה, אז ער האט א פרוי און ער וואוינט נישט מיט איר, צרעת רבה, באקומט ער אסאך קרעץ. צואה רבה, א מענטש האלט זיך איין, ער גייט נישט ארויס, הדרוקן רבה, האט ער אסאך פון די חולי מים וואס הייסט הדרוקן, מי רגליים רבה, אז מען גייט נישט ארויס ירקות רבה, טוט זיך פארמערן די חולי הירקון. רוח קצרית באה עליו איז געשטאנען אין די משנה, איינע פון די מומין פון א כהן איז טאמער עס איז א רוח קצרית קומט אויף אים, מאי ניהו וואס איז דאס נאלא, דאס מיינט, נאלא, תנא, האבן מיר געלערנט רוח בן נפלים באה עליו, דאס איז א רוח פון א געוויסע שין דלת וואס הייסט בן נפלים, וואס דאס באטרעפט אים, זאגט דער זוהר הקדוש, פתח ואמר, ועשית שלחן עצי שיטים, תא חזי, מנהגין טבין ושפירן, זייער גוטע און שיינע פירונגען, הוו נהגי פלעגן זיך פירן מארי דסעודתא דמלכא, די וואס האבן געגעסן די סעודה ביים קעניג, לאחזאה, ארויסצואווייזן דאינון מבני פתורא דמלכא, אז זיי זענען פונעם טיש פון פון די קינדער וואס עסן עסן ביים קעניג'ס טיש, זאגט ער דא אין די זייט אז דאס מיינט ווען מ'האט געגעסן די שבת'דיגע סעודה וואס דאס איז די סעודה פונעם קעניג, דעמאלטס האט מען זיך געפירט מיט פארשידענע שיינע מנהגים. ועשרה דברים צריך אדם למעבד בסעודתא, צען זאכן דארף מען טון ביי די סעודה, קודם רעכנט ער עס אויס אין קורצן, און שפעטער איז ער מאריך אויף יעדע איינע באזונדער. חד נטילת ידיים, מ'דארף זיך וואשן צום עסן. ווי ער זאגט דא אין די זייט אז די הוה אמינא וואלט געווען אז שבת איז אזוי הייליג אז מען דארף זיך שוין נישט וואשן, לאזט אים הערן אז יא. תניינא די צווייטע זאך לתקנא מען דארף אנגרייטן שתי כיכרות לשבת, מען דארף האבן צוויי ברויטן. תליתאה די דריטע זאך למיכל תלת סעודתין מען דארף עסן דריי סעודות שבת, ולאוספא מחול על הקודש מען דארף צוגעבן פון אין די וואכן אויף הייליג. ווי ער זאגט דא אין די זייט אז דאס מיינט אז מען דארף צוגעבן מער געקעכצן ביי די שבת'דיגע סעודות ווי א געווענליכע וואכענדיגע סעודה.

תמינאה די אכטע זאך איז נטילת ידיים במים אחרונים, מען דארף זיך וואשן מים אחרונים, תשיעאה די ניינטע זאך איז ברכת המזון, און עשיראה איז כוס דברכה, מען טרינקט אויס די כוס של ברכה. וצריך לאחזרא עלייהו מען דארף נאכגיין אויף די זאכן, ולתקנא לון און פאררעכטן ברזא קדישא מיט אן הייליגן סוד, דאיהי כלילא מעשר ספירן די צען זאכן זענען כולל פון די צען ספירות, ואיהו פתורא דקודשא בריך הוא מסטרא דגבורה דאס איז די טיש פונעם אייבערשטן וואס ס'קומט פון די זייט פון גבורה, דבגין כך אוקמוה רבנן שלחן בצפון, פאר דעם שטייט אז די שלחן איז געווען אויף צפון זייט, ווייל צפון איז די צד הגבורה. גייט ער יעצט אויסשמועסן יעדע פון די צען זאכן. חד נטילת ידיים, די ערשטע זאך איז געווען אז מען דארף זיך וואשן די הענט, דהכי אוקמוה רבנן דמתניתין ידיים מזוהמות פסולות לברכה, שמוציגע הענט קען מען נישט מיט דעם מאכן א ברכה. תניינא איז געווען למבצע על שתי כיכרות בשבת אז מען דארף האבן צוויי ברויטן, זאגט ער דאינון רמיזין בתרי לוחי אורייתא דאתיהיבו בשבת זוגות די צוויי פאר לוחות וואס מען האט געגעבן שבת, אקעגן דעם איז די צוויי ברויטן פון שבת. תליתאה די דריטע זאך איז למיכל תלת סעודתין בשבת מען דארף עסן דריי סעודות אין שבת כמה דאוקמוה רבנן דמתניתין די רבנן פון די משנה האבן איינגעזעצט דאמר חד מינייהו איינער פון זיי האט געזאגט יהא חלקי מיין טייל זאל זיין עם גומרי שלש סעודות בשבת מיט די וואס עסן דריי סעודות אום שבת.

און די דריי סעודות זענען אקעגן די דריי בחינות. ומאן דלא מקיים ליה, און ווער עס טוט נישט איינהאלטן די דריי סעודות, ואית ליה רשו לקיים, און ער האט די מעגליכקייט דערצו, ער קען זיך ערלויבן צו קויפן דריי סעודות, און ער טוט עס נישט, אתהפך ליה לנגע צרעת, ס'קומט די עונג און ס'ווערט אויסגעדרייט די אותיות, ס'ווערט א נגע צרעת. רביעאה, די פערטע זאך איז געווען לאנהרא פתורא במנרתא, מ'זאל באלייכטן דעם טיש מיט א מנורה. כמה דאוקמוה, אזוי ווי אונז האמיר איינגעזעצט קדמאין, די פריערדיגע האבן איינגעזעצט שולחן בצפון, די שולחן איז אויף צפון זייט, מנורה איז בדרום. דפתורא דקודשא בריך הוא הכי צריכא למהוי, די טיש פונעם אייבערשטן דארף אזוי זיין, אזוי איז געווען אין בית המקדש אויכעט. חמישאה איז געווען כוס דויכלו, זאגט ער כוס, די ווארט כוס איז בחשבון אלוקים, ס'איז בגימטריא זעקס און אַכציק אזוי ווי אלוקים, ויכלו איז בגימטריא עיין בית, דכולל לון כלה קדישא, די כלה קדישא איז נכלל אין דעם, עיין בית איז א שם פון חסד, און אלוקים איז רומז אויף די שכינה. דהאי כוס מלא יינא דאורייתא צריך לאסהדא על עובדא דבראשית, די כוס וואס איז פול מיט יין דאורייתא, די כוס גייט ארויף אויף מידת המלכות און ס'איז פול מיט שפע פון תפארת וואס דאס הייסט יין של תורה, דאס דארף עדות זאגן אויף די עובדא אויף די מעשים פון בראשית אויף דעם וואס מ'האט באשאפן די וועלט. שתיתאה די זעקסטע זאך איז געווען למהוי על פתורא דברי תורה מ'זאל רעדן און לערנען ביים טיש, דהכי אוקמוה מארי דמתניתין די בעלי המשנה האבן איינגעזעצט שלושה שאכלו על שלחן אחד דריי וואס האבן געגעסן אויף אמאל ולא אמרו עליו דברי תורה וכו', כאילו אכלו מזבחי מתים. ורזא דמלה די סוד פון די זאך איז בגין דאוקמוה אונז האבן דאך שוין איינגעזעצט אז שולחן איז בצפון וואס דאס גייט ארויף אויף די מידת המלכות וואס איז מצד הגבורה פון די לינקע זייט ואורייתא אתיהיבת מימינא די תורה איז געגעבן געווארן פון די רעכטע זייט אזוי ווי שטייט מימינו אש דת למו דאס איז די צד החסד לחברא ימינא דאיהו רחמי בשמאלא דאיהו דינא פאר דעם דארף מען לערנען תורה ביים טיש

ובגין כך, וועגן דעם צריך תלמיד חכם לזמנא עמיה למאן דישתדל בפתגמי אורייתא, ער דארף איינלאדענען צו זיך ביי די סעודה נאך א תלמיד חכם וואס זאל מיט אים עוסק זיין בתורה, אזוי וועלן זיי ממתיק זיין די דינים. שביעאה, די זיבעטע זאך איז געווען לארכאה על פתורא בגין עניים, אויסציען, מאריך זיין ביים טיש וועגן די עניים, ובגין דא כל המאריך על שולחנו מאריכין לו ימיו ושנותיו, ווען איינער זיצט לאנג ביים טיש, טוט מען אים פארלענגערן די טעג און די יארן, ובגין כך, צדקה תציל ממוות, ווייל ער וועט געבן פאר די ארעמע לייט צדקה, וועט ער גערעטעט ווערן פון טויט. ער זאגט דא אין די זייט ווייל א ארעמאן איז חשוב כמת און אז ער טוט אויפלעבן דעם ארעמאן איז מידה כנגד מידה וועט דער אייבערשטער אים אויפלעבן און געבן אריכות ימים. תמינאה איז געווען מים אחרונים. דתקינו לון, מ'האט איינגעפירט מים אחרונים בגין מלח סדומית. זאגט ער דא אין די זייט אז די סוד פון מלח סדומית איז אז ס'איז דא א קליפה וואס איז דא וואס דרייט זיך ביים טיש און דאס טוט פארבלענדן די אויגן פונעם שכל און אז מען גיסט און מען וואשט זיך מים אחרונים טוט מען דאס פארטרייבן ורזא דמלה די סוד פון די זאך איז והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים תשיעאה די ניינטע זאך איז כוס דברכה ואוקמוה מארי דמתניתין עשרה דברים נאמרו בכוס דברכה ואלין אינון עיטור מען דארף עס מען דארף עס ארום נעמען, צו מיט שיינע בעכערס, צו מיט די תלמידים זאלן זיצן ארום און ארום, עיטוף מען דארף זיך איינהילן, צו מיט א שיינע בגד, צו אנקליידן א טיכל אויפן קאפ, הדחה שטיפה, איינס איז פון אינעווייניג איינס איז פון דרויסן פונעם כוס אויסשווענקן, חי, עס דארף זיין רוי, אנגעגאסן, מלא, ס'דארף זיין איבערגעפילט, ומקבלו בשתי ידיו, מען נעמט עס איבער מיט ביידע הענט ונותנו בימין מען לייגט עס אריין אין די רעכטע האנט, ומסלקו מן הקרקע טפח מען הייבט עס אונטער פון דער ערד ווי מען זיצט א טפח, ונותן עיניו בו מען דארף זיך אריינקוקן דערין, ומשגרו במתנה לאנשי ביתו, שפעטער שיקט מען דערפון פאר די שטוב מענטשן צו טרינקען. ועכשיו אין לנו אלא ארבעה, היינט האט מען אונז נאר פיר פון די זאכן, שהן הדחה ושטיפה חי מלא, ויש אומרים חי מיינט מן החבית, ס'דא וואס זאגן אז חי מיינט אז מ'דארף עס רויערהייט ארויסגיסן פונעם פעסל, ויש אומרים חי מיינט הכוס שלם אז די כוס זאל נישט זיין צובראכן, טאמער די כוס איז צובראכן הייסט עס נישט חי. עשיראה ברכת מזונא, די צענטע זאך איז געווען ברכת המזון. אוקמוה רבנן בשלושה צריך כוס, אז דריי מענטשן עסן אינאיינעם דארף מען האבן א כוס ביים בענטשן, ורזא דמלה, די סוד דערפון איז, בגין דאיהי אהבת כלולותיך, די מלכות, אויף איר איז געזאגט געווארן אהבת כלולותיך, דאינון אבהן, וואס דאס איז כולל פון די דריי אבות וואס ביי איינעם שטייט בכל און ביי איינעם מכל און ביי איינעם כל, ולית לארכאה יתיר, מען דארף נישט מער מאריך זיין. זאגט דער רמב"ם. רבים, אסאך מענטשן שנתוועדו וואס האבן זיך צוזאמגעזעצט אינאיינעם, לאכול פת או לשתות יין, צו עסן ברויט אדער טרינקען וויין וואס דאס זענען חשוב'ע עסנווארג און געטראנקען, ובירך אחד מהם איינער האט פארגעזאגט די ברכה, וענו כולם אמן און אלע האבן געענטפערט אמן הרי אלו מותרין לאכול ולשתות, מעג יעדער איינער עסן און טרינקען, מען קען יוצא זיין פון זיין ברכה. אבל אבער אם לא נתכוונו לאכול כאחד, מען האט נישט אינזין געהאט צו עסן אויף אויפאמאל אינאיינעם, אלא זה בא מעצמו וזה בא מעצמו, יעדער איינער קומט זיך פון זיך, און מען האט זיך נישט אפגעשמועסט צאמצוזעצן, אף על פי שהן אוכלים מכיכר אחד אפילו זיי עסן אלע ארויס פונעם זעלבן ברויט איז כל אחד ואחד מברך לעצמו, דארף יעדער איינער פאר זיך מאכן א ברכה מען קען נישט איינער מוציא זיין אלעם. במה דברים אמורים בפת ויין בלבד דאס איז נאר ביי ברויט און ביי וויין, אבל שאר אוכלין ומשקין אינן צריכין הסיבה, אלע אנדערע עסנווארג און געטראנקען פעלט נישט אויס אז מען זאל זיך אנלאנען כדי מען זאל קענען מוציא זיין יענעם מיט א ברכה, אלא אם בירך אחד מהם, טאמער איינער האט געמאכט די ברכה וענו כולם אמן, און אלע האבן געענטפערט אמן, הרי אלו אוכלים ושותים קענען זיי אלע עסן און טרינקען, ואף על פי שלא נתכוונו להסב כאחד אפילו מען האט נישט אינזין געהאט זיך צוזאמצוזעצן אינאיינעם. דער ראבד פרעגט אויף דעם פון די גמרא, און אלע מפרשים זענען פארנומען מסביר זיין וויאזוי דער רמב ם'ס וועג שטימט אריין אין די גמרא. זאגט דער רמב ם כל השומע אחד מישראל מברך ברכה מכל הברכות כולם, טאמער איינער הערט ווי א צווייטער איד מאכט איינע פון די אלע ברכות, אף על פי שלא שמע הברכה כולה האט נישט געהערט די גאנצע ברכה מתחילתה ועד סופה, ואף על פי שאינו חייב באותה ברכה, אפילו דער מענטש וואס ער הערט די ברכה איז נישט מחויב צו מאכן יעצט אזא מין ברכה, חייב לענות אמן האט ער א חיוב צו ענטפערן אמן אויף יענעמ'ס ברכה. ואם היה המברך נכרי, טאמער דער וואס מאכט די ברכה איז געווען א גוי, או אפיקורס, או כותי, או תינוק המתלמד אדער א קינד וואס לערנט זיך יעצט אויס וויאזוי מען מאכט ברכות און ער מאכט נישט יעצט א ברכה אויף א עסן, או שהיה גדול, ער איז יא געווען א ערוואקסענער ושינה ממטבע הברכה, ער האט געטוישט פון די נוסח פון די ברכה, ער האט געזאגט אנדערש ווי מען דארף זאגן, אין עונין אחריהן אמן, קען מען, טאר מען נישט ענטפערן אמן נאך אזא מין ברכה. שטעלן זיך די מפרשים אויך אפ אז ביי כותי שטייט אין די גמרא אז טאמער מ'האט געהערט די גאנצע ברכה און מ'האט געהערט ער זאגט השם אלוקינו מעג מען יא ענטפערן אמן נאר טאמער מ'האט געהערט א האלבע ברכה טאר מען נישט, און ביי א גוי איז אויך דא א שיטה אז מ'מעג ענטפערן אויב מ'האט געהערט די גאנצע ברכה, איז דא וואס זאגן אז דער רמב ם אין די חלק רעדט ער טאקע ווען מ'האט נאר געהערט די האלבע ברכה, אנדערע זאגן אז דער רמב ם קריגט אויף דעם ער האט אנגענומען אז ביי א גוי א כותי, היינטיגע צייטן זענען די כותים אזוי ווי גוים, טאר מען בכלל נישט ענטפערן אמן אויף זייערע ברכות אפילו מ'האט געהערט די גאנצע ברכה. זאגט דער ספר חסידים, יחרד האיש לתקן מעשיו, א מענטש דארף זיין פלינק צו פאררעכטן זיינע מעשים, כי יש צדיקים שזוכים להיות אצל שכינה, ס'איז דא צדיקים וואס זענען זוכה צו זיין זייער נאנט צו דער שכינה שנאמר ועליך יזרח השם וכתיב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך וכתיב והיה לך ה' לאור עולם, ויש און נאכדעם איז דא א צדיק וואס עומד מרחוק ורואה ער קען נאר שטיין פון דערווייטענס און זען שנאמר וחיתו באור תראה, ויש שלא רואה און נאכדעם דא אזעלכע וואס זענען בכלל נישט זוכה צו זעהן די שכינה שנאמר אי ובל יראה גאות השם וכתיב ואל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה אל תערב בנים און בנות מיש נישט אויס יונגלעך און מיידלעך פן יחטיא טאמער דו וועסט זיי מאכן זינדיגן ס'שטייט א פסוק תשמח בתולה במחול לבדם תשמח בתולה במחול זאגט ער די מיידל אליין די מיידלעך אליין זאלן טאנצן אבער זאלן נישט זיין מיט די מענער אבל בחורים וזקנים דא שטייט יא יחדיו. וכן, ילדים וילדות, קליינע יונגלעך קליינע מיידלעך, משחקים ברחובותיה, וואס זיי שפילן אינדרויסן אין די הויפן, ילדים לבד וילדות לבד, זאלן שפילן די יונגלעך עקסטער און די מיידלעך באזונדער, וכן בסוף תהלים שטייט אויך בחורים וגם בתולות, ולא יאמר בחורים עם בתולות, אז די בחורים מיט די מיידלעך זאלן זיין אינאיינעם, כמו זקנים עם נערים, זקנים עם נערים שטייט יא מיט, אינאיינעם, צוזאמען מיט, און ביי בחורים שטייט וגם, איז גם לרבות נשים לבד, עס קומט זאגן אז די נשים דארפן זיין באזונדער.